שיעורים בספר התניא, לאמיר איבערגיין בקיצור נמרץ וואס מ'האמיר געלערנט ביז אהער. אונז האמיר אנגעהויבן מיט די שער בלאט, ווי דער אלטער רבי שרייבט פארוואס ער האט מחבר געווען דעם ספר, וואס איז די ציל פונעם ספר, וואס דאס איז א ספר וואס איז מלוקט מפי ספרים וסופרים פון די תלמידי בעל שם און פון מהרל פונעם שלה, וואס איז באזירט אויפן פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, וואס לכאורה בדיבור ובמעשה קען מען טון, מען קען זיך מוטשען אפילו מען פארשטייט נישט און אפילו מען שפירט נישט, אבער בלבבך, דאס איז די הארץ, יראה און אהבה, ווי אזוי קען מען דאס? קאנטראלירן און משפיע זיין ווען מען פארשטייט נישט און ווען מען שפירט נישט, און דער אלטער רבי גייט מסביר זיין און לערנען אין דעם ספר וויאזוי ס'איז קרוב מאוד ווי די פסוק זאגט בדרך ארוכה וקצרה, אונז האבן מיר מסביר געווען וואס ס'הייסט ארוכה וקצרה, אז ס'איז טאקע א לענגערע וועג ווייל ס'איז נישט א שארטקאט פון איין מינוט אויפן צווייטן, אבער. ס'האלט זיך לענגער, ס'איז א מער אפעקטיווע וועג. נאכדעם האמיר געלערנט די הסכמות פון די הייליגע צדיקים די רבי ר' זושא און רבי יודא לייב הכהן וואס האבן ביידע געוואוינט אין אנעפאלע. און נאכדעם האמיר געלערנט די הסכמות פון די קינדער פון אלטן רעבן. און נאכדעם האמיר געלערנט אין די הקדמה ווי די אלטע רבי איז מסביר פארוואס ער האט געדרוקט דעם ספר, וואס בעצם די אנש און די חסידים וועלן טענה'ן אז זיי ווילן ענדערש אריינגיין אויף יחידות צו הערן הדרכה אין עבודת השם, און דער אלטער רבי איז מסביר אז באמת זענען זיי גערעכט, פאר עטליכע סיבות, איינס, ווייל די מעמד און מצב הרוחני פון א מענטש, זיין שכל איז מבולבל, ער איז פארטונקלט, טוט אים נישט ערלויבן צו טרעפן די ליכטיגקייט וואס ליגן אין די ספרים. צווייטנס, אזעלכע ספרים וואס זענען געבויט אויף שכל אנושי קען נישט האבן עצות און הדרכות פאר יעדן איינעם צוגלייך, ווייל. די אין דעותיהם שוות, און ממילא וועט נישט יעדער איינער טרעפן אין יעדן ספר אן עצה. און אפילו די ספרי היראה וואס זענען געבויט, און דאס איז די דריטע סיבה, די ספרי היראה וואס זענען געבויט אויף מדרשי חזל וואס דאס איז שוין א חלק פון תורה, און תורה האט דאך יא א חלק מיט יעדן איד באזונדער. מיט יעדעם איינעם פרטיות'דיג, און ממילא אז ס'איז געבויט אויף תורה איז דאך זיכער אז ס'טוט האבן הוראות אין עבודת השם פאר יעדעם איינעם, פונדעסטוועגן איז נישט יעדער איינער זוכה צו טרעפן און צו מגלה זיין זיין פערסאנעל ספעיס, זיין מקומו הפרטי אין די תורה. און און דער אלטער רבי ווייזט אז אפילו אין הלכות איסור והיתר טרעפט מען חילוקי דעות און מחלוקת פון תנאים און אמוראים לויט זייער שורש נשמה, דער בית שמאי און דער בית הלל ווער ס'קומט פון חסד און פון און פון דין און אזוי ווייטער, איז דאך אוודאי אז ווען ס'קומט נישט נאר צו נגלה נאר צו צו צו צו באהאלטענערע חלקים פון די תורה, ווען ס'קומט צו חסידות און צו עבודת השם, יעדער איינער כל חד וחד לפום שיעורא דיליה, וועט אוודאי פארלאנגען א ספעציעלער אנשטרענגונג זיך צו טרעפן אין די תורה, און ממילא דאס אלעס זענען סיבות יא צו וועלן דווקא אריינגיין צו יחידות אויף יחידות צו א רעבין וואס ער קען דעם חסיד, ער קען אפליינען דעם חסיד און ער פאסט צו די הדרכה און די עצה אין עבודת השם צו יענעמ'ס געברויך. פון דעסטוועגן אבער וויבאלד. ס'איז נישט מעגליך נאכצוקומען און אזויפיל חסידים ווילן זיך שטופן זיך אריינצוגיין צום רעבן, האט דער אלטער רבי געשריבן דעם תניא און ער זאגט און ער איז מבטיח אז ער האט אריינגעלייגט אלע תשובות אויף אלע שאלות אינעם ספר פאר יעדער איינער וואס וועט לערנען אונז האמיר געלערנט אז חסידים האבן געהאט בקבלה אז דאס גייט ארויף נישט נאר אויף די חסידים פון וואס האבן געלעבט אין צייטן פון אלטן רעבן נאר יעדער איינער וואס האט געלערנט לערנט און וועט לערנען דעם תניא גייט אריין אינעם כלל פון יודעי ומכירי און ס'ליגט און דער אלטער רבי האט ברוח קדשו אריינגעלייגט הדרכות און תשובות אויף די פראבלעמען און שאלות אין עבודת השם פאר יעדע איינעם פון די לומדי ספר התניא און ממילא קען מען עס לערנען, און אויב און ער האט צוגעלייגט אז אויב מען פארשטייט טאקע נישט זאל מען פרעגן א משפיע, זאל מען פרעגן איינער וואס קען יא מער לערנען, און ער פירט אויס די הקדמה אז די סיבה פארוואס מען האט עס געדארפט דרוקן, ס'איז נישט גענוג געווען די קונטרסים, איז ווייל ס'איז אזוי צושפרייט געווארן און מען האט עס איבערגעשריבן און איבערגעשריבן אז ס'איז אריינגעפאלן צו בטעות צו בכוונה פארשידענע טעותים, און ממילא האט מען עס. טראגן צום דרוק, און אזוי האבן מיר זוכה געווען צו האבן דעם הייליגן ספר געדרוקט אז יעדער איינער פון אונז זאל עס קענען לערנען.